ס'האלט מיר אין דף כ"ט עמוד א', בערך פופצן צוואנציג שורות פון אויבן, אינמיטן די ברייטע, אינמיטן די שמאלע שורות, הני שבע דשבתא, דער עולם האט עס? זאגט די הייליגע גמרא, הני שבע דשבתא כנגד מי? קעגן וואס האט מען מתקן געווען די זיבן, די זיבן ברכות פון די שמונה עשרה פון שבת? אמר רב חלפתא. בן שאול, כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים, אין די קאפיטל וואס מען זאגט דארטן שבת הבו לה' בני אלים זאגט מען זיבן מאל קול, און קעגן דעם האט מען מתקן געווען די זיבן ברכות. הני תשע דראש השנה, די ניין ברכות וואס איז דא, די ניין ברכות וואס איז דא אין די תפילות פון, אין תפילת מוסף פון ראש השנה, וואס דארט. קומט דאך צו מלכיות זכרונות שופרות וואס מאכט עס לכאורה ניין? ניין אפשר רעדט מען לכאורה רעדט מען פון שחרית כ'געדענק נישט כ'דארף נאכקוקן על כל פנים הני תשע דראש השנה כנגד מי ווי האב איך ווי האב איך די ניין ברכות פון ראש השנה ס'איז יא מלכיות זכרונות שופרות איך האב דרײַ און דרײַ און נאכדעם האב איך מלכיות זכרונות שופרות איז עס איז עס ניין. אמר ר' יצחק דמן קרטיגנין קומט פון א שטאט וואס האט געהייסן קארטאגינער כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. אלע הלכות תפילות גייען מיר האבן שפעטער אין די גמרא לערנט מען ארויס פון חנה'ס תפילה און דארט איז דא ניין אזכרות וואס וואס ניין שמות וואס חנה האט דערמאנט און קעגן דעם האט מען מתקן געווען דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה אז די תפילות די תפילה פון חנה איז געווען ראש השנה און קעגן דעם האט מען מתקן די תפילות פון ראש השנה. הני עשרים וארבע דתעניתא כנגד מי אונז האבן געלערנט אין מסכת תענית אז ווען ס'קומט ווען ס'קומט צו א תענית דעמאלטס איז האט די שמונה עשרה פֿיר און צוואַנציק ברכות אמר רב חלבו כנגד כ"ד רננות ס'דא פֿיר און צוואַנציק לשונות רש"י זאגט רינה תפילה תחינה פארשידענע סארט לשונות פון תפילה וואס מען טרעפט ביי די תפילה פון שלמה המלך שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים, קעגן דעם האט מען מתקן געווען אז ב אז אין א טאג פון א תענית זאל מען זאגן כ"ד ברכות, זאגט די גמרא אי הכי כל יומא נמי נימרינהו, אויב האב איך א רמז אז מען דארף זאגן כ"ד איז וואס האט עס מיט א יום התענית, זאג. יעדן טאג, ענטפערט די גמרא אימת אמרינהו שלמה ביומא דרחמי, שלמה האט מתפלל געווען אין א טאג וואס ער האט געדארפט רחמנות, ווי די גמרא פארציילט אין מועד קטן, און רש"י ברענגט עס דא שדבקו שערים זה בזה, ולא היו מניחן להכניס ארון לבית קדשי הקדשים, מ'האט נישט געקענט אריינברענגען די ארון און ער האט געדארפט צוקומען צו רחמי שמים, איז אנן נמי ביומא דרחמי אמרינהו, ווען אונז דארף מען רעגן, אונז ווילן מיר ס'זאל זיך עפענען די ארובות השמים, ס'זאל זיך עפענען די טויערן פון הימל, דעמאלט זאגט מען אויך די כ ד די כ ד ברכות. איז געשטאנען אין די משנה די עולם קען אריינקוקן א רגע. כ'האב שוין פארגעסן ווי ס'איז. הא? אה, ממש דא. האמער געהאט אזוי רבן גמליאל זאגט בכל יום ויום מתפלל אדם שמונה עשרה רבי יהושע אומר מעין י ח, דאס די גמרא גייט יעצט זאגן וואס מעין י ח מיינט, ווען אונז האבן געלערנט די משנה האבן אונז געזאגט אז מען רעדט בשעת הדחק, גמרא גייט האבן פארשידענע רעסטריקשענס, רבי עקיבא אומר אז ס'דארף נישט זיין ממש בשעת הדחק, אויב א מענטש קען נישט, ער איז נישט פלואענט אין די שמונה עשרה, קען ער אויך דאווענען מעין י ח. פרעגט אונז גמרא, מאי מעין שמונה עשרה, וואס די מעין שמונה עשרה? האמיר צוויי שיטות, רב אומר, מעין כל ברכה וברכה, ער דארף נישט זאגן די גאנצע ברכה, ער הייבט אן די ברכה, ער זאגט אביסל פון דער מיט און ער זאגט די סוף פון די ברכה, באט ער מאכט עס אין א קורצע ווערסיע,

דאס איז שומע ברוך אתה ה' שומע תפילה האבן מיר דא א ברכה וואס איז אזא וואס איז כולל אין זיך אלע ברכה זאגט די גמרא לייט עלה איך האב געזען ערגעץ אז לייט מיינט א לשון פון מגנה זיין נישט ממש געשאלטן נאר געמיינט מגנה צו זיין לייט עלה אביי אמאן דמצלי הביננו ווייל שלא בשעת הדחק וואס דרייסט דיך ארויס מיט הביננו? איך האב געהאט א מעשה, איך בין געווען א בחור, און ס'איז געווען די ערשטע נאכט פורים, כ'האב מיך געפערליך אנגעטרינקן, און ס'קומט צופרי, כ'בין ממש נישט געווען ביי מיר, און דא זיצן די בעק טיש ווי א האלבע גוסס, און כ'האב נישט געהאט קיין כח צו דאווענען, איך בין געווען ממש מבולבל נאך פון די וויין, און איינער איז צוגעקומען צו מיר, אזא שטיקל תלמיד חכם, און ער זאגט מיר, דאוון הביננו, און ער האט מיר אויפגעמישט די גמרא, דף כ ט עמוד א', און איך האב געדאוונט הביננו. כ'בין אהיימגעקומען כ'האב עס דערציילט פאר מיין טאטן האב איך באקומען אזא פסק זאלסט דיך ס'איז נאך פאר חצות זאלסט דיך שוין שטעלן אין א קארנער איבערדאווענען שמונה עשרה גיימער ווייטער אמר רב נחמן אמר שמואל זאגט די גמרא כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו סתם א וואכן טאג קען מען דאווענען הביננו חוץ ממוצאי שבת וממוצאי ימים טובים פארוואס וואס די פראבלעם פון מוצאי שבת מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת איך דארף זאגן אתה חוננתנו און די גמרא האלט אז כ'האב נישט קיין פלאץ אין די קורצע נוסח, על כפנים לכאורה גייט עס ווי שמואל, וואס אונז האמיר דא די אייגנארטיגע נוסח, און אין דעם אייגנארטיגן נוסח האב איך נישט קיין פלאץ אריינצולייגן דעם אתה חוננתנו, ממילא די גאנצע הביננו דארפסטו באזייטיגן און דארפסט דאווענען געהעריג. מתקיף לה רבה בר שמואל ונימא ברכה רביעית בפני עצמה. האסט א פראבלעם מיט אתה חוננתנו, מאך א נייע ברכה, און ווי זעהן מיר ווי זעהן מיר אזא מין זאך אז מ'קען מאכן פון אתה חוננתנו א באזונדערע ברכה, מי לא תנן רבי עקיבא אומר. אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה, אונז האמיר גייען מיר באלד האבן א משנה ווי מען זעט דריי ווערסיעס וויאזוי די אתה חוננתנו ארבעט, און ביי אונז איז עס אתה חונן אריינגערוקט דארטן א נוסח, און דאס איז איין שיטה, באט ס'איז דא נאך צוויי שיטות, רבי עקיבא זאגט לייג צו א ברכה, מאך א באזונדערע ברכה. און רבי לעזער זאגט אז מ'זאגט עס ביי מודים, על כל פנים זעהט מען א קאנסעפט פון נעמען אתה חוננתנו און עס מאכן פאר א באזונדערע ברכה, ממילא דו האסט דא א פראבלעם, מאך עס א נייע ברכה, זאגט די גמרא אטו כל השנה כולה מי עבדינן כרבי עקיבא, צו האט מען דען אמאל אנגענומען דעם רבי עקיבא'ס פסק אז מ'זאל גיין מאכן פון אתה חוננתנו א ברכה, דהשתא נמי נעביד. איז זאגט די גמרא כל השנה כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא, תמני סרי תקון תשסרי לא תקון ס'איז א שמונה עשרה און ס'איז נישט קיין י ט און לויט אונזערע גירסא איז עס י ט נישט כ' הכא נמי שבע תקון חזל האבן ווען זיי האבן מתקן געווען די ברכה פון הביננו האבן זיי עס אוועק געשטעלט אז קענסט זאגן זיבן ברכות תמני אכט ברכות לא תקון ממילא די גמרא באזייטיגט דאס אפ פרעגט די גמרא מתקיף לה מר זוטרא ונכללה מכלל ע הביננו השם אלקינו המבדיל בין קודש לחול קענסט דאך עס אריינרוקן דארטן אזוי ווי דו מאכסט דאך פון יעדע זאך קורץ. קענסט דאך אויך אריינלייגן אפאר ווערטער וואס זאל דערמאנען די איידיע פון אתה חוננתנו. קשיא, די גמרא בלייבט ביי א קשיא. אמר רב ביבי בר אביי. נאך א רעסטריקשן ווען ס'קומט צו די צו די תפילה פון הביננו, כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו, און יעצט האבן מיר געזעהן אז די כל השנה מיינט נישט עכט כל השנה, נאר וואס דען חוץ מימות הגשמים חוץ ווינטער. פארוואס? מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים, מ'דארף זאגן ותן טל ומטר, סאו פון ווען מ'הייבט אן וסיינתא לעמותא, דאס איז ערגעץ די וואך, יא? ערגעץ די וואך האט מען אנגעהויבן זאגן ותן טל ומטר איז ביז די פאר חדשים איז קען מען נישט זאגן פרעגט די גמרא מתקיף לה מר זוטרא ונכללה מכלל ודשננו בנאות ארצך וועגן דעם האבן זיך פריער געשטעלט אויף די דריי ווערטער דארטן ווי דו האסט אין הביננו די רמז אויף די ברכה פון ברך עלינו, לייג צו ווערטער ותן טל ומטר, לייג צו ותן טל ומטר, ענטפערט די גמרא אתי לאטרודי, איינמאל איך הייב אן צו מאדיפייען די נוסח, און איך זאג אים אז א גאנצע וואך דאוון אזוי, און ש ס, איך מיין צו זאגן אז סתם א גאנץ יאר איז דיין הביננו איין ווערסיע, און יעצט ווען ס'איז ווען ס'איז ימות הגשמים לייגט צו ווערטער, ס'ווערט קאמפליקעיטעד. פרעגט די גמרא אי הכי הבדלה בחונן הדעת נמי אתי לאטרודי, און אויבן ביסטו געבליבן ביי א קשיא. פריער ווען איך פרעג דיר פארוואס לייגסטו נישט צו אתה חוננתנו זאגסטו קשיא ס'איז א גוטע קשיא, און דא פלוצלינג פארשטייסטו אז ס'איז נישט קיין אפשן ווייל כ'עט צומישט ווערן. ענטפערט די גמרא אמרי התם כיון דאתיא בתחילת צלותא לא מטריד. אנהייב. רש י זאגט אנהייב איז גרינגער צו צו מכוון זיין, אנהייב איז גרינגער צו מאדיפייען, כ'הייב אן, איך פאר אריין מיט א נייע נוסח, וואס ווען דו האלטסט שוין אינדערמיט דארטן, הכא כיון דאתיא באמצע צלותא מטריד, דו הייבסט אן אינדערמיט און דו לייגסט צו נייע ווערטער ס'ווערט קאמפליצירט. מתקיף לה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט ונימרה בשומע תפילה, זאג עס ממש צום סוף פון ווי דו צלייכסט, זאג פונקט אזוי ווי כ'פארשטיי אז אנהייב איז נישט אזא פראבלעם און א מענטש ווערט נישט אזוי צומישט, אזוי קענסטו זאגן צום סוף אויך, ער האט שוין, ער איז שוין דורך די גאנצע, ער איז שוין דורך די גאנצע זאך, ער האלט שוין ביי די לעצטע פאר ווערטער, דארט זאל ער געבן א רוק אריין, ווי קומט שומע תפלה מיט ותן טל ומטר, וועל איך דיר ווייזן, אמר ר' תנחום אמר רב אסי, א זייער א וויכטיגע הלכה, טעה, א מענטש האט געמאכט א טעות, וואס מיינט טעות, אז ער האט געענדיגט די ברכה פון מכלכל חיים בחסד ולא הזכיר גבורות גשמים בתחית המתים, און ער האט נישט דערמאנט משיב הרוח ומוריד הגשם. מחזירין אותו. דארף ער אנהייבן נאכאמאל די ברכה פון אתה גיבור. שאלה בברכת השנים אויב ביי ותן טל ומטר האט ער פארגעסן און נישט געזאגט און ער האט שוין געענדיגט דאס אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה פרעגן שוין די ראשונים פארוואס ביי תחית המתים משיב הרוח מוריד הגשם יענץ זאגסטו נישט אז זיי קענען זאגן ביי שומע תפילה און ותן טל ומטר קען ער יא זאגן איז די תירוץ איז משיב הרוח מוריד הגשם איז נישט קיין בקשה ס'איז א שבח. און ביי שומע תפילה איז א אנדערע סארט נוסח, דארט רעד איך שוין פון בקשות, ממילא איך קען נישט נעמען א שבח און עס פלעיסן ביי שומע תפילה וואס דארט איז בקשות, ווען איך רעד פון ותן טל ומטר וואס דאס איז אויך א בקשה, פאסט זיך עס גוט אריין אין שומע תפילה. ווען עס קומט צו והבדלה בחונן הדעת אז א מענטש פארגעסט צו זאגן אתה חוננתנו איז אין מחזירין אותו, דארף ער נישט צוריק גיין מפני שיכול לאומרה על הכוס. פארוואס ווייל ער גייט דאך נאך האבן א טשענס אינדערהיים ער גייט דארט מאכן הבדלה וועט ער קענען זאגן וועט ער קענען זאגן וועט ער קענען זאגן דארטן המבדיל בין קודש לחול דארף ער נישט יעצט צוריק גיין על כל פנים זעהן מיר אז ותן טל ומטר איז א מחותן מיט שומע תפלה ממילא דו האסט א פראבלעם דא מיט די ברכה פון הביננו וואס דו מאכסט מיך דאווענען גאנץ שמונה עשרה

האט פארגעסן מה שבילי כמות די גשם בעת תחית המעשים מחזיר נושאים שיקט מען אים צוריק שאלה בברכת השנים איי מחזיר נושאים נאר שיוכלו לומר בשמע התפילה דאס צייט אלע מתי קען מען זאגן ביי שמע התפילה ועוד דברים אחרון הדעות עד כאן נתוני איי מחזיר נושאים נאר שיוכלו לומר על הכוס גייט אונז גמרא פרעגן א קשיא אין א ברייתא מאי סברא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא וואס דארט שטייט אביסל אנדערש טוב רעיז כגבירת הגשמים בתחית המתים מחזירין אותו דאס איז די ברייתא מסכים צו דיר אז אויב א מענטש פארפאסט משיב הרוח מוריד הגשם דארף ער צוריק גיין שאלה בברכת השנים מחזירין אותו און נישט אזוי ווי דו זאגסט אז מען קען עס זאגן ביי שומע תפלה ער זאגט אז ער דארף צוריק גיין צו ברך עלינו והבדלה בחונן הדעת אין מחזירין אותו דאס איז ער אויך מסכים צו דיר מפני שיכול לאומרה על הכוס על כל פנים האמיר א ברייתא וואס רעדט פון די זעלבע דריי הלכות ווי דו, און די ערשטע און די דריטע הלכה איז ער מסכים צו דיר באט די צווייטע הלכה וואס דו האסט געזאגט אז א מענטש פארפאסט צו זאגן ותן טל ומטר האט ער נאך א טשענס ביי שומע תפילה, די ברייתא דינגט זיך, און די ברייתא זאגט אז מחזירין אותו ער דארף צוריק גיין צו ברך עלינו. וויל די גמרא מאכן א חילוק? לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא הא ביחיד, דאס איך זאג דיר אז ער דארף צוריק גיין אז א מענטש דאוונט ביחידות, הי, ה, ער האט שוין נישט, ער האט נישט נאך א טשענס ווען ער גייט יוצא זיין די ברכה פון ותן טל ומטר, הא בציבור, אבער א מענטש דאוונט בציבור, די בעל תפילה גייט דאך זאגן ברך עלינו, וועט ער דאך דארט הערן א גוטע ותן טל ומטר, ממילא איז אין מחזירין אותו. פרעגט די גמרא, בציבור מאי טעמא לא, פארוואס זאגסטו יעצט אז בציבור דארף מען נישט צוריק גיין, משום דשמעה משליח ציבור, ווייל ער גייט הערן א גוטן אויסגעהאלטענעם ותן טל ומטר, אי הכי האי מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה, די ברייתא, אונזער ברייתא זאגט דאך אינגאנצן עפעס אנדערש, אונזער ברייתא זאגט דאך א טעם, ווייל דער מענטש אליין גייט אין זיין שמונה עשרה האבן נאך א געלעגנהייט ווען ער גייט קענען איבערדאווענען, איז מפני ששומע משליח ציבור מיבעי ליה די וואלט די טעם געדארפט זיין ווייל ער גייט עס, אין אנדערע ווערטער איינמאל די די תפילה די טעם איז מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה איז דאך עס אפילו ביחיד. יא וואס מאכסטו מיר דא א חילוק צווישן יחיד און ציבור, און די ברייתא אליין איז מוכרח אז נישט דאס איז די סיבה, ווייל ער גיבט א טעם, ווייל דער מענטש קען עס איבערזאגן ביי שומע תפילה, וואס דאס איז א עצה וואס ארבעט אפילו ביי תפילת יחיד, די גמרא נעמט עס אן, אלא אידי ואידי ביחיד, אוודאי רעדט זיך ביידע ברייתות ביחיד, ולא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, הא דאדכר קודם שומע תפילה, והא דאדכר בתר שומע תפילה, אויב דער מענטש האט נאכנישט אנגעהויבן רצה, און ער דערמאנט זיך ער האט נאכנישט געזאגט ותן טל ומטר איז אוודאי זאל ער זאגן ותן טל ומטר, אויב האלט ער שוין נאך, האט ער דאך שוין פארלוירן זיין. זיין צווייטע טשענס אויך, און אזא איינער דארף אוודאי צוריקגיין, די ראשונים דא א שאלה וואס מיינט צוריקגיין, תוס' דא זאגט אויפן פלאץ אז ער זאל צוריקגיין צו שומע תפלה, און ביי שומע תפלה זאל ער זאגן ותן טל ומטר, אזוי ווי ווי ווען ער דערמאנט זיך ווען פאר ער זאגט שומע תפלה קען ער דאך אויך דא זאגן ותן טל ומטר, און למעשה שולחן ערוך איז געפסקנט ווי די ראב"ד אז מ'גייט צוריק צו ברך עלינו און מ'הייבט אן די גאנצע זאך פון פריש און דארט זאגט מען ותן טל ומטר. אמר ר' תנחום. אמר רב אסי, נאך הלכות, אמר רבי יהושע בן לוי, נאך הלכות וואס מ'האט מקבל געווען מבית מדרשו פון רבי יהושע בן לוי, ווען א מענטש מאכט טעותים און פארגעסט זאכן וואס ער דארף זאגן אינמיטן שמונה עשרה טעה ולא הזכיר של ראש חודש בעבודה, א מענטש האט פארגעסן צו זאגן, א מענטש האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא, וואס טוט מען? איז אויב האט ער נאכנישט אנגעהויבן מודים, איז חוזר לעבודה הייבט אן רצה, נזכר בהודאה, ער דערמאנט זיך אינמיטן מודים, חוזר לעבודה גייט ער צוריק צו רצה. בשים שלום איז חוזר לעבודה, בקיצור ער קען א גאנצן צייט צוריק גיין ביז רצה, ווען ענדיגט זיך די אפשען צוריק צו גיין צו רצה? ואם סיים, אויב האט ער געענדיגט שמונה עשרה איז חוזר לראש דעמאלטס דארף ער אנהייבן גאנץ מען דארף איבער דאווענען, פארשטייט זיך אז דא רעדט מען פון שחרית און מנחה, אבער ביי מעריב איז די הלכה איז וואס אז. אז ביי מעריב דארף מען נישט. ס'איז דא געשטאנען ואם סיים, מען האט געענדיגט שמונה עשרה דארף מען אנהייבן, יעצט ווייסט מען נישט קלאר אויף וואס די ואם סיים מיינט, די גמרא גיבט יעצט אן דריי שיטות. אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא הא דאמרן, דאס וואס רבי יהושע בן לוי זאגט אז סיים. אויב דער מענטש האט שוין געענדיגט שמונה עשרה און ער האט נישט געזאגט יעלה ויבוא חוזר לראש דארף ער אנהייבן נאכאמאל שמונה עשרה לא אמרן אלא שעקר רגליו אז ער האט שוין אויסגעטרעטן עושה שלום במרומיו אבל לא עקר רגליו ווילאנג ער האט נישט אויסגעטרעטן חוזר לעבודה אין אנדערע ווערטער ווי ער לערנט עס צו מאכן סימפל אז ענדיגן שמונה עשרה מיינט אויסטרעטן ווילאנג דער מענטש האט נישט אויסגעטרעטן קען ער אנהייבן פון רציה. זייער א וויכטיגע הלכה, אמר ליה מנא לך הא, וואו האסטו מקבל געווען אזא יסודות'דיגע הלכה, אמר ליה. מאבא מרי, איך האב עס געהערט פון מיין טאטע ר' אחא בר אדא, שמיע לי, פון אים האב איך עס געהערט ואבא מרי מרב, דאס איז א קראנטע הלכה אין בית מדרשו של רב, אז סיים, ענדיגן שמונה עשרה מיינט אויסטרעטן. גיי מיר אן מיט נאך שיטות, אמר רב נחמן בר יצחק הא דאמרן עקר רגליו. דאס האבן מיר יעצט געזאגט אז עקר רגליו איז ווען א מענטש האט אויסגעטרעטן חוזר לראש, אין אנדערע ווערטער אז איינמאל איך האב געזאגט עושה שלום במרומיו איז מיין שמונה עשרה דאן, דאס איז ד. ק, לא אמרן אלא שאינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו. דער מענטש, זיין אויסטרעטן איז טאקע די ענדע פון זיין תפלה. אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו. ער ענדיגט עושה שלום במרומיו, נאכדעם האט ער א לאנגע ליסטע פון תחינות מיט בקשות וואס ער זאגט. דער מענטש האט נאכנישט געענדיגט חוזר לעבודה, ווייל זיין סיום. פון שמונה עשרה מיינט אינגאנצן עפעס אנדערש, איכא דאמרי א דריטע שיטה אמר רב נחמן בר יצחק הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה, דאס וואס אונז האמיר געזאגט אז ווילאנג ער האט נאך נישט אויסגעטרעטן קען ער צוריק גיין לא אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, מילא גייט זיך עס אפשטעלן מיט דעם וואס ער טרעט אויס, אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, איז חוזר לראש, מיט דעם וואס ער האט געענדיגט זיין תפילה איז דאן ער האט שוין גארנישט מער, איז אפילו ער האט נאך נישט אויסגעטרעטן איז הייסט עס שוין ווי ער האט געענדיגט שמונה עשרה און ער הייבט אן פון אנהייב. זאגט די הייליגע, איז געשטאנען א אינטערעסאנטע לשון אין אונזער משנה, רבי אליעזר אומר, העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים, ווען א מענטש מאכט זיין תפלתו קבע, איז נישט קיין תפלתו תחנונים, זעט אויס נישט ממש מעכב, באט ס'נישט קיין, ס'נישט קיין תפלה מן המובחר, ס'נישט קיין לכתחילה, די גמרא גייט יעצט פרובירן אריינקריכן וואס מיינט די העושה תפלתו קבע, מאי קבע, זאגט די גמרא, וואס מיינט, וואס די לשון קבע, איז אמר רבי אושעיא, דאס איז די ערשטע מהלך, כל. תפלתו דומה עליו כמשוי, עס איז אזוי ווי א עול, ווי רש"י זאגט והיינו לשון קבע חוק קבוע הוא עלי להתפלל וצריך אני לצאת ידי חובתי, ער קומט אריין אין בית מדרש ממש דזשאסט צו פאנטשן דעם קארד, ער קאנעקט בכלל נישט אז ער איז א עומד לפני המלך, אז ער שטייט דארט איז בקשת צרכיו, אלע השפעות קומען דורך תפילה, ער איז בכלל נישט דארט, ער ווייסט ער האט א טעסק צו טון און דאס איז נישט קיין תפילה מן המובחר. ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, און עס איז מער אין די אינהאלט. פון די תפילה איז און ער בעט עס נישט אזוי ווי מען דארף בעטן. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר ווי רש"י זאגט לכוין לבו לשאול צרכיו, בעט עפעס, קוועטש עס עפעס ארויס, עפעס נישט קבע אזוי ווי מיין וואס איז געווען נעכטן זאגט רש"י, והיינו לשון קבע כיום כן אתמול כן מחר, קביעות מיינט אלץ ווען א מענטש איז אויף א. ס'פארט, ער טוט וואס ער האט געטון נעכטן טוט ער היינט, אויב איז זיין שמונה עשרה די זעלבע ווי נעכטיגע שמונה עשרה, ס'איז עפעס א קביעות'דיגע שמונה עשרה, זיי עפעס מחדש, לייג עפעס צו, עפעס א נייע קרעכץ. אמר רבי זירא, האט רבי זירא געזאגט, אנא יכילנה לחידושי בה מילתא, איך וואלט יעדן טאג געקענט זאגן נייע זאכן, מסתפינא דלמא מטרידנא, איך גיי אריינקריכן אין מיטן שמונה עשרה אז מיין ביזנעס זאל, די קלייענט וואס איך גיי היינט האבן, זאל עפעס מצליח זיין, וועט די קאפ אוועקפליען, אדער וואס. ער דינגט זיך אביסל מיט די פשט, פון מחדש זיין, ווייל נישט אלעמאל איז מחדש זיין אין די תפילה אזא מעלה. אביי בר אבין, רבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו זיי האבן געזאגט אן אינטערעסאנטע פשט, כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה, און ווי רש"י טייטשט, דער עולם קען אריינקוקן, והיינו לשון קבע, תפלתו עליו חוק קבוע לצאת ידי חובה, און ואינו מקפיד לחזור אחרי שעת מצוה ועת רצון, א מענ, ענליך צו די פריערדיגע פשט פון פאנטשן א קארטל, ווייל דא האב איך א סימן אז דער מענטש זוכט סתם יוצא זיין, ווייל. ווען א מענטש זוכט צו טון א מצוה בהידור, ער זוכט דעם שענסטן אתרוג, זעסטו ער איז אינוועסטעד אין די מצוה. די זעלבע זאך לגבי תפילה, אז ער וויל דאווענען א צייט פון עת רצון, איז די תפילה איז יעדן טאג א נייע זאך פאר אים. אבער אויב סתם אזוי בדיל ויעבור אויף יוצא צו זיין, איז זוכט ער נישט צו דאווענען א צייט פון עת רצון. וואס מיינט דמדומי חמה? ביי שחרית מיינט עס ביים נץ, ווען ס'איז נאך אביסל די הימל נאך געפינטלט, ס'איז נאך אביסל טונקל, און ביי מנחה מיינט עס סמוך לשקיעת החמה, וואס דעמאלטס איז אן עת רצון. דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה, ואמר רבי זירא מאי קרא, אונז האמיר א פסוק ייראוך עם שמש, זאלסט דאווענען צופרי עם שמש מיט די זון, דאס איז ביים נץ, לפני ירח ווען די לבנה שיינט ארויף, איז לפני ירח פאר די לבנה שיינט ארויף, דאס איז מנחה דור דורים, דעמאלטס זאלסטו דאווענען מנחה, איז אבער נישט יעדער צופרידן פון דעם פשט. לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה, מען האט מגנה געווען די וואס האבן געדאווענט מנחה שפעט, מאי טעמא דילמא מיטרפא ליה שעתא, א מענטש שטופט אפ מנחה, ער קען פארגעסן, ער קען פארפאסן, ער קען וכו', בקיצור ס'איז דא עפעס א ענין פון זריזין מקדימין למצות ווען ס'קומט צו מנחה ווען ס'איז דא עפעס אזא קורצע צייט, ממילא איז לויט די מערבא שטויסט מען אוועק די טעם פון די ביאור פון עושה תפלתו קבע. אז ס'מיינט דמדומי חמה, ווייל לאו דווקא אז ס'איז דא א מעלה צו דאווענען אין דמדומי חמה. לאמיר נאך איינמאל אריינקוקן אין די משנה, אונז זאל מיר קענען האלטן קאפ, איז רבי יהושע אומר, אונז האבן געהאט א, נאכדעם וואס אונז האבן געענדיגט מסדר זיין די שיטה פון מעין י"ח, וואס יענץ האבן מיר געזאגט מיינט בשעת הדחק, יעצט איז דא א נייע פאל, א מורא'דיגע דעספערט מצב, ווען א מענטש איז ממש אין א מקום סכנה, וואס דארט דארף ער נישט דאווענען, מעין י"ח, ער קען דאווענען א אייגענע ברכה און תפילה קצרה ממש א קורצע שמונה עשרה, אונז האמיר געהאט איין נוסח הושע השם את עמך, את שארית ישראל בכל פרשת העיבור, סאו די גמרא גייט יעצט מסביר זיין וואס מיינט פרשת העיבור, און די גמרא גייט האבן אנדערע ברייתות וואס שטייט אביסל א אנדערע נוסח, וואס איז געווען די תפילה קצרה וואס א מענטש האט געדאווענט ווען ער איז ממש געווען במקום גדודי ליסטים וחיות, ער איז געווען ממש אין א מצב פון סכנה, זאגט די גמרא מאי פרשת העיבור.

ס'מיינט פרשת עיבור, ב פרשת מיינט די פירוש, העיבור פון די ווארט עיבור, ביידע פירושים פון די ווארט עיבור, עיבור מיינט דאך יא עיבור מיינט דאך א עובר, א טראגעדיגע פרוי, און עיבור מיינט דאך א עבירה, ווען אידן זענען אנגעפילט מיט עבירות אזוי ווי די טראגעדיגע פרוי איז אנגעפילט מיט א עובר אפילו דעמאלטס, יהיו כל צרכיהם לפניך זאלסט זיי געבן פון אלעם גוטן, איכא דאמרי אמרי איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, אפילו זיי, פרישה איז א לשון פון זיך אפשיידן, און עברו זיי זענען עובר על דברי תורה, יהיו כל צרכיהם לפניך די זעלבע קאנסעפט אז מען איז מתפלל אפילו ווען ס'איז אינם עושים רצונו של מקום, זאל דער אייבערשטער נאך אלץ. טוהן גוטס פאר אונז, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט די זעלבע הלכה פון אונזער משנה פון מתפלל זיין תפלה קצרה, אבער מיט א אנדערע נוסח התפלה, המהלך במקום גדודי חיה ולסטים, א מענטש גייט אין א פלאץ וואו ס'דרייען זיך ווילדע חיות, אדער רויבערס, מתפלל תפלה קצרה ואיזה היא תפלה קצרה ר' אליעזר אומר עשה רצונך בשמים ממעל, ווי ס'זעהט אויס אין מפרשים מיינט קוקטס אריין רש י שאין שם חטא. ואין רצונך עליהם אלא לטוב, אבער התחתונים אלו רצונך, דא אויף יענע וועלט קענסטו טון רצונך, ווייל דארט קיינער גייט דיך נישט דארט דערצערענען, די מלאכים טוען נישט קיין עבירות, ממילא דארט קענסטו גיין בכל חומר הדין. דא אבער דארף עס זיין ווי מען זאגט אלו רצונך, דא דארף עס זיין מיט א וויתור, ותן נחת רוח ליראיך, זאגט רש י אז די ותן נחת רוח ליראיך האט צו טון מיט די מצב ווי יענער מענטש איז יעצט, שלא יתערבב רוחם על ידי הבריות, אז מענטשן בני בחירה זאלן נישט מאכן קיין פראבלעמען פאר אונז, אדער כגון על ידי ח כגון על ידי חיות וליסטים אדער דורך מענטשן, פשט איז ס'זאל זיין נחת רוח ליראיך, עפעס אזא א בחינה פון עפעס א תפילת הדרך אזא. ותן נחת רוח ליראיך מתחת, דא אונטן, והטוב בעיניך עשה, און זאלסט טון וואס איז גוט אין דיינע אויגן, ברוך אתה השם שומע תפלה, דאס איז איין נוסח. ר' יהושע אומר, שמע שועת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה השם שומע תפלה, גאר א קורצע נוסח. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, שמע צעקת עמך ישראל, צעקה איז א, מיינט א אלץ א וויי געשריי, עשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' שומע תפלה, אחרים אומרים, א אינטערעסאנטע תפילה צרכי עמך ישראל מרובים, אידן האבן אסאך געברויכן, ודעתם קצרה, זיי האבן נישט קיין כח צו דאווענען, יהי רצון מלפניך השם אלקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גויה וגויה די מחסורה, ברוך אתה השם שומע תפילה זאגט די גמרא, אמר רב הונא הלכה כאחרים, אז די הלכה איז ביי אחרים אזא שיינע תפילה, ווי שתתן לכל אחד ואחד די פרנסתו און ווען האט מען עס אריין געלייגט אין די נוסח וואס מען זאגט נאך תהלים ווי מען איז מתפלל פאר פרנסה און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.